דאנערשטאג נח, ווען מען לערנט די פינף פסוקים דאנערשטאג, האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די היי פון די מילוי היי היי, פונעם לעצטן היי, פונעם שם נון בית, קונה צו זיין א הארה פון די רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די פסוק מן הבהמה הטהורה, פון די טהור'ע בהמות, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, פון די בהמות וואס זענען נישט טהור, ומן העוף און פון די פייגל, וכל אשר רומש על האדמה, און אלעס וואס עס קריכט אויף דער ערד, זאגט דער תרגום, מן בעירא דכיא, ומן בעירא דליתהא דכיא, ומן עופא, וכל דרחיש על ארעא. פסוק, שניים שניים, מינימום צוויי פון יעדע באו זענען זיי געקומען פון זיך אליין אל נח צו נח אל התיבה צום תיבה, זכר ונקבה, כאשר צוה אלוקים את נח, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר נח, זאגט רש"י באו אל נח מאליהן, שניים שניים, כולם הושוו במנין זה, אלע זענען געווען אייניג מיט די צאל, מן הפחות היו שניים, פון די ווייניגסטע איז געווען צוויי, אבער פון די טהור'ע איז טאקע געווען זיבן פארן. תרגום,

זאגט דער פסוק בשנת שש מאות שנה לחיי נח, אין די זעקס הונדערטסטע יאר פון נח'ס לעבן, בחודש השני אינעם צווייטן חודש פון תשרי, וואס דאס איז חודש חשוון, לויט רב לעזער, לויט רב שיע איז עס די צווייטע חודש פון די מנין החדשים, און דאס איז חודש אייר, שבעה עשר יום לחודש, אינעם זיבעצנטן טאג פונעם חודש, ביום הזה, אין דעם טאג, נבקעו זענען געשפאלטן געווארן כל מעיינות אלע קוועלער, תהום רבה פונעם גרויסן אפגרונד, וארובות השמים און די פענסטער פונעם הימל נפתחו האבן זיך געעפנט. זאגט רש"י בחודש השני. רבי לעזער אומר זה מרחשוון, רבי לעזער זאגט אז דאס איז חודש חשוון, רב שיע אומר זה אייר. איז די גמרא אין מסכת ראש השנה שטעלט זיך, מילא לויט רב שיע פארשטיי איך פארוואס עס שטייט בחודש השני ווייל ראשון לחדשים איז ניסן, קומט אויס אז אייר איז די צווייטע חודש, אבער לויט רב לעזער פארוואס הייסט מרחשוון שני? ענפערט די גמרא, שני לדין, ווייל די דין אויף די דור המבול האט מען אפגעמשפט אין תשרי און דאס איז געווען איין חודש די צווייטע חודש נאכדעם וואס מען האט אפגעמאכט זייער משפט. שטעלט זיך תוספות, לכאורה קען מען דאך זאגן אז רבי אליעזר גייט לשיטתו, רבי אליעזר האלט דאך אז די וועלט איז באשאפן געווארן אין תשרי, איז פאר דעם הייסט עס בחודש השני, ווייל ס'איז שני צו די חדשים פון בריאת העולם. זאגט אבער תוספות, הגם ער האלט אז בתשרי נברא העולם, אבער די מנין פון די חדשים ציילט מען אייביג לויט ניסן. אין די גליון הש"ס אויפן פלאץ רבי עקיבא אייגער פרעגט, ס'שטייט אין תרגום יונתן אז ביז מתן תורה האט מען יא געציילט די חדשים פון תשרי. ממילא איז לויט רבי אליעזר שטימט דאך זייער גוט פארוואס מרחשוון הייסט חודש השני. זאגט אבער דער באר בשדה אז די תורה וואלט דאך נישט געדארפט שרייבן בחודש השני, ווייל בשעת מען האט געשריבן די תורה האט עס שוין נישט געהייסן בחודש השני ווייל פון מתן תורה ואילך האט מען דאך גערעכנט אלעס לויט ניסן. רש י נבקעו להוציא מימיהם, ס'איז געשפאלטן געווארן די קוועלער ארויסצוגעבן די וואסער, זאגט דער יפה תואר, ס'האט אבער נאכנישט אנגעהויבן ארויסצוגעבן די וואסער, ווייל מען זעט אינעם אנדערן פסוק, מ'וועט ווייטער לערנען, שטייט אז ס'איז געווען א רעגן פערציג טעג און פערציג נעכט, און רש י זאגט אז ס'האט זיך אנגעהויבן בניחותא, און טאמער זיי וואלטן תשובה געטון וואלט עס געווען גשמי ברכה, איז אויב די קוועלער וואלטן שוין ארויסגעגעבן אלע זייערע וואסערן, וואלט עס שוין נישט געקענט ווערן פון דעם קיין גשמי ברכה, די וועלט וואלט דאך שוין געווען פארפלייצט. פאר דעם טייטשט מען להוציא מימיהם, אבער עס האט נאכנישט ארויסגעגעבן, עס איז נאר געשפאלטן געווארן און עס איז געווען גרייט ארויסצוגעבן די וואסערן אויב מען טוט נישט תשובה. תהום רבה זאגט רש י, מידה כנגד מידה. הם חטאו ברבה רעת האדם, דער דור המבול האט געזינדיגט מיט רבה רעת האדם, ווי ס'שטייט אין פסוק, איז געווען זייער גרויס זייער זינד, ולקו זענען זיי געשלאגן געווארן בתהום רבה.

רש י, ויהי הגשם על הארץ, ולהלן הוא אומר ויהי המבול, שפעטער שטייט אז ס'איז געווען א מבול, וואס דאס מיינט א פארפלייצונג נישט סתם א רעגן, אלא נאר כשהורידם, ווען ער האט אנגעהויבן מאכן נידערן די רעגן, הורידם ברחמים, ס'איז געקומען מיט רחמנות, שאם יחזרו, טאמער זיי וואלטן תשובה געטון, יהיו גשמי ברכה, וואלט עס זיך געקענט פארוואנדלט ווערן, די גזירה אז ס'דארף רעגענען פערציג טעג, וואלט ווייטער געבליבן, אבער ס'וואלט געווען גשמי ברכה פון פערציג טעג, כשלא חזרו, וויבאלד זיי האבן נישט תשובה געטון, היו למבול, איז עס געווארן א פארפלייצונג. ארבעים יום, זאגט רש י אין יום ראשון מן המנין, די ערשטע טאג איז נישט געווען אינעם חשבון, לפי שאין לילה עמו, ווייל די נאכט איז נישט געווען מיט אים, ס'האט הערשט אנגעהויבן רעגענען בייטאג, שהרי כתיב ביום הזה נבקעו כל מעיינות. נמצאו קומט אויס ארבעים יום די פערציג טעג, וואס דאס איז געווען מעת לעת, כלים האט זיך געענדיגט בכ ח בכסלו, לר' לעזער, לויט ר' לעזער, וואס די חכמים האבן אנגענומען ווי אים לגבי די יארן פונעם מבול, האט זיך געענדיגט די פערציג טעג אין כ ח בכסלו, ווייל די נאכט פון כ ח בכסלו האט משלים געווען אנשטאט די נאכט פון י ז חשוון וואס דעמאלטס האט נאך נישט גערעגנט. שהחדשים נמנים כסדרם, די חדשים ווערן גערעכנט לויט א סדר, אחד מלא ואחד חסר, תשרי איז מלא און חשוון איז חסר, הרי י ב ממרחשוון, אז ס'האט אנגעהויבן רעגענען אין י ז

כ'האב דיך פארלאזט אויף א קליינע רגע, לעתיד וועט מען צוריקקוקן אויפן גלות, און אפילו עס איז טאקע געווען לאנג, וועט מען אזוי געטרייסט ווערן און מ'וועט אזוי פארגעסן פון אלע צרות, און די גוטע זאכן וועלן זיין אזוי פיל און אזוי לאנג, אז די גאנצע גלות און אלע אירע פראבלעמען וועלן זיך דאכטן אז ס'איז נאר געווען א קליינע רגע. וברחמים גדולים אקבצך, מיט גרויס רחמנות וועל איך דיך צוזאמנעמען, און דעמאלטס וועט זיין

די גזירת הגלות איז ביי מיר אזוי ווי די וואסערן פון נח. פונקט ווי די וואסערן פון נח איז א זאך פון די פארגאנגענהייט און וועט קיינמאל זיך נישט איבערשפילן, אשר נשבעתי, וואס איך האב געשוואוירן מעבור מי נח עוד על הארץ, אז ס'זאל נישט אדורכגיין מער די וואסערן פון נח אויף די וועלט. כן נשבעתי אזוי האב איך געשוואוירן מקצוף עליך, פון זיך אויפרעגן אויף דיר ומגער בך און פון דיך אנשרייען, איך גיי מיך מער נישט אויפרעגן אויף דיר איך גיי דיך מער נישט אנשרייען, פון היינט און ווייטער וועט אלעס זיין שלום ושלווה. זאגט דער תרגום, כיומי נח, דא קדמי, דקיימית במימרי דלא יעדון מי טופנא דהוו ביומי נח עוד על ארעא, כן קיימית במימרי דלא יחול רוגזי עלך ולא אזוף ביך. זאגט דער נביא, כי ההרים ימושו, אפילו בערג וואס זיי זענען זייער שטאנדהאפטיגע זאכן קענען זיך אויכעט רוקן פון פלאץ, ס'מאכט זיך א ערדציטערניש און די ערד און די ערד רוקט זיך, והגבעות און די נידריגערע בערג תמוטנה קענען זיך נייגן און צאמלייגן. רש"י זאגט אז דאס איז א רמז אויף די זכות פון די אבות און די אמהות וואס זיי ווערן אנגערופן הרים וגבעות, אז אפילו אויב די זכות פון די הרים און פון די אבות און אמהות וועט זיך ענדיגן, אבער וחסדי, מיין גענאדע זאגט דער אייבערשטער, מאתך, פון דיר לא ימוש וועט זיך נישט אפטון, וברית שלומי, מיין בונד, פון פרידן, לא תמוט, וועט זיך נישט אויסגליטשן, ס'וועט זיך נישט נייגן, אמר מרחמך השם, זאגט דער אייבערשטער וואס דערבארעמט זיך אויף דיר.

זאגט אבער דער אייבערשטער, הנה אנכי מרביץ, איך וועל אויספלאסטערן, בפוך, מיט טייערע שיינע שטיינער אבניך, דיינע שטיינער אויף דער ערד, אנשטאטס פשוטע שטיינער וועט עס ווערן אויסגעפלאסטערט מיט שיינע טייערע שטיינער, ויסדתיך און איך וועל דיך גרונטפעסטיגן בספירים, מיט גאר הערליכע קאלירטע שטיינער.

ונלוזים במעגלותם, און אין זייערע טריט, אין זייערע וועגן ווי זיי גייען, זענען זיי אינגאנצן פארקרומט. דער תרגום דארחתהון מעקמן ופתלין שביליהון. להצילך זאגט די פסוק, די תורה וועט דיך אויכעט ראטעווען מאשה זרה, פון א פרעמדע פרוי, וואס לויט רש"י גייט עס ארויף אויף עבודה זרה און מינות, לויט די אנדערע מפרשים גייט עס ארויף אויף א אשת איש,

זאגט דער פסוק העוזבת וואס זי פארלאזט אלוף דער הער, דער מאן, נעוריה, פון איר יוגנט, ואת ברית אלוקיה שכחה, זי האט פארגעסן די בונד וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט יעדע אידישע מאן און פרוי, אז זיי זאלן זיך האלטן אינאיינעם און זאלן זיך נישט אפטון, זאלן נישט זינדיגן, נישט מזנה זיין, ווילאנג זיי זענען חתונה געהאט אינאיינעם. זאגט דער תרגום, דשבקא מרביתא דטליותה, וקימא דאלקא טעת. זאגט די פסוק כי שחה אל מות ביתה, די שטוב פון א זונה אדער פון מינות איז אזוי געבויגן אויף אראפ און ס'פירט צום טויט, ס'איז כאילו ס'איז שיף דארטן און ווען איינער גייט אהין גריטשט ער זיך אריין צום טויט, ואל רפאים מעגלותיה, אירע וועגן ווען מ'גייט צו איר דאס פירט צו די שוואכלינגען וואס דאס איז די פגרי מתים. די תרגום, דבעומקא דמותא ביתה ולגבריא הלכתא דשבילהא, זאגט די פסוק כל באיה, די אלע וואס קומען צו איר, לא ישובון, וועלן זיך נישט אומקערן, אז מען גייט צו מינות, אדער צו א אשה זונה ווערט מען פארכאפט, ולא ישיגו אורחות חיים, זיי וועלן נישט דערגרייכן די וועגן פון לעבן, אז איינער לאזט זיך אריין אין די מיני זאכן, קען מען פארגעסן דעם ריכטיגן וועג וואס דאס געבט לעבן. די תרגום, כל דעלן לא חזרין בשלם, ולא צידין אורחתא דחיי. זאגט די משנה, מסכת זבחים, פרק ב', כל הזבחים אלע קרבנות, שקיבל דמם, וואס ס'האט אנגענומען זייער בלוט, זר, א פרעמדער, איינער וואס איז נישט קיין כהן, אונן, יא א כהן, אבער איינער פון זיינע זיבן קרובים איז אים נפטר געווארן יענעם טאג, טאר ער אויך נישט טוהן די עבודה. טבול יום, איינער וואס איז געוועזן טמא דורך א שרץ וכדומה, ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, אבער ער ווארט אויף הערב שמש. מחוסר בגדים, א כהן הדיוט וואס ער האט נישט אן זיינע פיר קליידער אדער א כהן גדול וואס ער האט נישט אן זיינע אכט קליידער. און דער ברטנורא לייגט צו אז פונקט ווי א מחוסר בגדים איז פסול, איז א מיותר בגדים אז מען האט א איבעריגן קלייד אויכעט פסול, און די זעלבע זאך טאמער מען האט א חציצה צווישן די לייב און די איינע פון די בגדים איז עס אויכעט פסול, ווייל ס'שטייט ילבש על בשרו, די בגדים מוזן זיין ממש אויפן לייב אן קיין שום חציצה. זאגט ער פאר דעם האט דער כהן בשעת די עבודה נישט אנגעטון קיין תפילין של יד, ווייל דאס וואלט געמאכט א חציצה צווישן די קלייד און זיין לייב, תפילין של ראש דאס האט מען יא אנגעטון, און דאס איז געווען אויף די האר צווישן די ציץ און די מצנפת ביים כהן גדול. זאגט די משנה מחוסר כפורים, אדער טאמער די בלוט איז געווארן אנגענומען אין א כלי דורך א מענטש וואס איז געווען טמא, ער האט שוין געהאט הערב שמש, אבער ער האט נאכנישט געברענגט קיין קרבן, מען רעדט אז ער איז געווען א זב, אדער א מצורע, אזא מין טמא וואס דארף ברענגען א קרבן, און ווילאנג ער ברענגט נישט דעם קרבן איז ער פסול לעבודה. שלא רחץ ידיים ורגליים, די בלוט איז געווארן אנגענומען דורך איינער וואס האט זיך נישט געוואשן די הענט און די פיס פונעם כיור. און די ברטנורא שמועסט אויס וויאזוי עס איז צוגעגאנגען די סדר פון קידוש ידיים ורגליים, מען האט נישט געדארפט שטיין גראד און נישט זיצן, מען האט געדארפט זיין אראפגעבויגן, מען לייגט ארויף די רעכטע האנט אויף די רעכטע פיס און די לינקע האנט אויף די לינקע פיס און אזוי וואשט מען עס אינאיינעם און מען רייבט אריין די הענט און די פיס בשעת מען וואשט זיך און נישט אז מען לייגט אריין די הענט און די פיס אינעם כיור נאר פון וואסער וואס קומט ארויס פונעם כיור און אלע וואסערן זענען כשר פאר קידוש ידיים ורגליים אפילו עס איז נישט קיין קוואל וואסער זאגט די משנה ווייטער ארל טאמער א ארל א איד וואס איז נישט געמאלעט נאכדעם וואס זיינע ברודערס זענען געשטארבן מחמת די מילה האט מען אים נישט געמעגט מל'ן, אבער ער איז פסול לעבודה, איז אויב ער האט אנגענומען די בלוט פון א קרבן אדער טמא, וואס דאס איז באמת אין צריך לומר, מאדאך א טבול יום איז פסול כל שכן א טמא, יושב, איינער וואס עס זיצט, מען דארף שטיין ביי די עבודה, אדער עומד, ער שטייט אויף דער ערד, אבער עס איז דא א שטיקל חציצה צווישן זיין פיס און די ערד, ווייל ער שטייט על גבי כלים, אויף כלים, אדער אפילו נישט אויף כלים, נאר על גבי בהמה, וואס הגם א בהמה איז דאך פלייש, וואלט איך געקענט אפשר זאגן מין במינו איז נישט חוצץ, לאזט ער מיך הערן אז ווען מען שטייט אויף א בהמה הייסט עס אויכעט חציצה, אדער על גבי רגלי חברו אז מען שטייט אויף דעם חבר'ס פיס וואס דער חבר איז א מענטש פונקט ווי אים און ס'איז אסאך מער מין במינו, דאך פסל, אויף די אלע אופנים וואס די משנה האט אויסגערעכנט האט מען גע'פסל'ט, און די קבלת הדם איז נישט קיין גוטע קבלה, מען קען נישט גיין שפריצן די בלוט אויפן מזבח. דאס אז דער כהן מוז שטיין אויף די ערד ממש אן קיין חציצה, דאס לערנט מען ארויס פון ווייל די רצפת העזרה טוט מקדש זיין, און די כלי שרת טוען מקדש זיין יעדע זאך וואס רירט צו, פונקט ווי א כלי שרת טאר נישט זיין קיין חציצה צווישן די האנט פונעם כהן און די כלי שרת, די זעלבע זאך די ערד פון די עזרה טאר אויכעט נישט זיין קיין חציצה צווישן דעם און די פיס פונעם כהן. זאגט די משנה קיבל בשמאל, טאמער א כהן האט אנגענומען די בלוט מיט די לינקע האנט, איז א מחלוקת, די תנא קמא האלט פסל, ווייל ס'שטייט א פסוק ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן. תנא קמא האלט אז די ווארט באצבעו וואס דאס לערנט מען ארויס פון מצורע אז וואו ס'שטייט אצבע אדער יד מיינט עס די רעכטע האנט, גייט ארויף סיי אויף אנהייב פסוק וואס ס'שטייט ולקח, די קבלת הדם מוז זיין מיט די רעכטע האנט, און סיי אויף ונתן, די נתינת הדם מוז זיין מיט די רעכטע האנט. פאר דעם זאגט ער אז טאמער די קבלה איז געווען מיט די לינקע הענט איז עס פסול. רבי שמעון מכשיר, ווייל ער האט געהאלטן אז די ווארט באצבעו וואס דאס מיינט די רעכטע האנט גייט נאר ארויף אויף ונתן וואס שטייט נאכדעם און נישט אויף ולקח, אויף די קבלת הדם וואס שטייט פריער אין פסוק גייט עס נישט ארויף, יענץ איז כשר אפילו מיט די לינקע הענט. זאגט די משנה, נשפך הדם על הרצפה, טאמער די בלוט איז נישט אריין אין א כלי, עס האט זיך אראפגעגאסן אויף דער ערד, ואספו, און מען האט גענומען מיט א כלי און מען האט עס אויפגעשעפט פון דער ערד, פסול איז עס פסול, און מען מעג עס אויכעט נישט שפריצן אויפן מזבח, ווייל ס'שטייט א פסוק ולקח מדם הפר דרשנ'ט מען ולקח דם מהפר, מען דארף עס נעמען פונעם פר דירעקט און נישט פון די ערד. זאגט די משנה, נתנו, טאמער מען האט געלייגט די בלוט על גבי הכבש, מען האט געדארפט שפריצן אלע בלוטן אויפן מזבח אליין ביי די ווינקלען, נישט אויפן כבש, אויב מען האט עס יא געלייגט אויפן כבש, וואס דאס איז די שיפע פלאץ ווי מען גייט דורך דעם ארויף צו די מזבח, אדער ער האט עס יא געלייגט אויפן מזבח אבער ער האט עס געלייגט שלא כנגד היסוד, אלע מתנות דארפן געלייגט ווערן אויף אזא פלאץ ווי עס איז דא אונטער דעם א יסוד אויף די אונטערשטע אמה פון די מזבח, אבער ער האט עס געלייגט ביי די ווינקל פון מזרח און דרום וואס דארט איז נישט געווען קיין יסוד. אדער נתן ער האט געלייגט את הניתנין למטה אזאלעכע בלוטן וואס מען דארף לייגן אונטן אויף די אונטערשטע פינף אמות פון די מזבח אראפציר פונעם חוט הסיקרא וואס דאס איז געווען א רויטע ליניע ארום די מזבח וואס ס'איז געווען פארשידענע בלוטן וואס דארפן גיין אונטן און פארשידענע וואס דארפן גיין אויבן און די סימן איז עין עין טית טית עולה למעלה דאס איז ביי פייגלעך א חטאת למטה ביי פייגלעך דארף זיין א עולת העוף למעלה און ביי און און א און א פייגל פון א חטאת א חטאת העוף דארף זיין למטה און ביי די בהמות איז געווען פארקערט די חטאת האט מען געלייגט למעלה און די עולה האט מען געלייגט למטה זאגט יעצט די משנה טאמער מען האט גענומען א זאך וואס מען האט געדארפט לייגן אונטן און מען האט געשפריצט אויבן אדער פארקערט ואת הניתנין למעלה און זאכן וואס מען האט געדארפט לייגן העכערן חוט הסיקרא מען האט עס געלייגט למטה אדער את הניתנים בפנים, זאכן וואס מ'האט געדארפט אריינטראגן די בלוט אינעווייניג און לייגן אויף די מזבח הזהב צו אויפן פרוכת צו אפילו אין קדשי קדשים, און דערווייל האט מען עס געלייגט בחוץ, אינדערויסן, אויפן מזבח הנחושת. אדער פארקערט ואת הניתנים בחוץ, זאכן וואס מ'האט געדארפט לייגן אויף די אויסערווענדיגסטע מזבח, האט מען אריינגעטראגן בפנים, די אלע זאכן איז פסול, מ'האט טאקע נישט גוט געטון, מען האט געלייגט די בלוטן אויף א נישט גוטע פלאץ, ממילא טאר מען נישט עסן דעם קרבן, ואין בו כרת, טאמער א מענטש וועט יא עסן דעם קרבן, וועט ער נישט האבן קיין כרת. און די ברטנורא שמועסט אויס, אז די אלע בלוטן, אפילו מען האט עס געלייגט אויף א נישט ריכטיגע פלאץ, די בעלים וואס האבן געברענגט דעם קרבן, זיי האבן באקומען א כפרה. ווייל מען לערנט עס ארויס עס שטייט א פסוק ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר וויבאלד עס איז פארט אנגעקומען צום מזבח ווערן די בעלי בתים נתכפר און עס גייט ארויף אויף אלע פעלער פון די משנה פון נתנו על גבי הכבש און ווייטער וואס דארט האט מען פאקטיש געלייגט די בלוט ערגעץ ווי אויפן מזבח איז מען טאר טאקע נישט עסן דעם קרבן אבער די כפרה איז געווען נאך א פשט איז דא אויף די פסול ואין בו כרת פון די סיפא פון די משנה אז אפילו אויב בשעת איינע פון די עבודות פון די קרבן, בשעת מען האט געלייגט די בלוט לאמיר זאגן אויפן כבש, אדער שלא כנגד היסוד, האט מען געטראכט א מחשבת פיגול, איז די קרבן נישט פיגול ויש בו כרת, ווייל די עבודה איז נישט געטון געווארן אויפן ריכטיגן אופן. ממילא וויבאלד די עבודה איז געטון געווארן אויפן נישט ריכטיגן אופן, איז די גאנצע מחשבת פיגול וואס ער האט געהאט אז ער גייט עס עסן אדער מקריב זיין חוץ לזמנו נישט קיין ריכטיגע פיגול, עס איז נאר פסול ואין בו כרת. משנה בית. השוחט את הזבח. אויב איינער שעכט א קרבן און ער האט אינזין בשעת די שחיטה לזרוק דמו בחוץ, די בלוט פון די קרבן גייט ער שפריצן אינדערויסן פון בית המקדש. או מקצת דמו בחוץ אפילו נאר א טייל פון די בלוט וויל ער שפריצן אינדערויסן, אדער האט ער אינזין בשעת די שחיטה להקטיר את אימוריו בחוץ, די אימורים, די זאכן וואס זענען געזאגט געווארן אז דאס מוז ארויפגיין אויפן מזבח, האט ער געטראכט אז ער גייט עס נישט טראגן אויפן מזבח נאר אינדרויסן פון בית מקדש גייט ער עס מקטיר זיין או מקצת אימוריו בחוץ ער האט אינזין אז א חלק פון די אימורים גייט ער מקטיר זיין אינדרויסן אדער ער האט אינזין בשעת די שחיטה לאכול בשרו בחוץ די פלייש וואס מ'דארף עסן אינעווייניג אין בית המקדש אדער אינעווייניג אין ירושלים ווענדט זיך צו ס'איז קדשי קדשים אדער קדשים קלים האט ער אינזין אז ער גייט עס ארויסטראגן חוץ למחיצתו און דארטן גייט ער עס עסן או ער טראכט ער גייט עס עסן, כזית מבשרו בחוץ, איין כזית פון די פלייש גייט ער עסן, שלא במקומו. או ער טראכט לאכול כזית מעור האליה בחוץ, ער גייט עסן א כזית פון די הויט פונעם וויידל וואס די וויידל אליין איז די אימורים דאס גייט ארויף אויפן מזבח, און אז א מענטש טראכט אז ער גייט עסן אימורים, עמיר זען שפעטער אז דאס מאכט נאכנישט קיין פסול. אבער ער האט אינזין אויף די עור האליה וואס דאס איז א זאך וואס גייט נישט אויפן מזבח, און דאס איז יא ראוי לאכילה, ממילא הייסט עס א דבר שדרכו לאכול, און מען קען טראכטן א מחשבת פסול אויף דעם, אבער וויבאלד ער האט געטראכט בחוץ וואס דאס איז שלא במקומו, איז עס נאר פסול ואין בו כרת. די גאנצע ערשטע פאל פון די משנה ביז אהער רעדט מען פון א מחשבת חוץ למקומו, חוץ למקומו איז די הלכה אז די קרבן איז פסול, מען טאר עס נישט עסן, אבער ווער ס'וועט עס עסן וועט נישט באקומען קיין כרת. אפילו אויב ער וועט עס פאקטיש עסן חוץ למחיצתו איז אויך נישט דא קיין כרת. זאגט די משנה, לזרוק דמו למחר, טאמער בשעת ער האט גע'שחט'ן דעם קרבן האט ער געטראכט אז ער גייט שפריצן די בלוט צומארגנס, וואס מען טאר דאס נישט טון, מען דארף שפריצן נאך פאר די שקיעת החמה, או מקצת דמו למחר, ער טראכט אז א חלק פון די בלוט גייט ער שפריצן מארגן, אדער בשעת די שחיטה טראכט ער להקטיר אימוריו למחר, ער גייט מקטיר זיין די אימורים וואס מען דארף היינט ארויף לייגן אויפן מזבח און ער טראכט ער גייט עס מארגן לייגן, או מקצת אימוריו למחר, א חלק פון די אימורים זאגט ער גייט ער לייגן מארגן, אדער ער האט אינזין בשעת די שחיטה לאכול בשרו למחר, ער גייט עסן די פלייש מארגן. איז אויב זאל מען דא רעדן פון א חטאת און א עולה מיינט עס ממש מארגן, אז מען זאל רעדן פון א שלמים ווערט עס נישט פסול מארגן ווייל די זמן צו עסן א שלמים איז צוויי טעג מיט א נאכט העט מען מוזן כדי עס זאל קענען זיין פיגול העט ער מוזן טראכטן אויף איבערמארגן. או כזית מבשרו למחר אפילו ער טראכט נאר אויף א כזית פון די פלייש אז ער גייט עס עסן אויף צו מארגן. או לאכול כזית מעור האליה למחר ער האט אינזין ביים שעכטן אז א כזית פון די הויט פונעם וויידל גייט ער עסן דעם אנדערן טאג. די אלע זאכן זענען פיגול, דאס איז יא געהעריג פיגול וחייבין עליו כרת, טאמער א מענטש זאל עס עסן, אפילו ער האט עס למעשה געגעסן בתוך זמנו, ער האט עס נאך היינט געגעסן, ער האט נישט געווארט אויף מארגן, איז דא א איסור כרת וויבאלד ס'איז פסול געווארן במחשבת פיגול. משנה ג' זה הכלל, דאס איז די כלל פון פיגול, כל השוחט, יעדער מענטש וואס ער שעכט,

אויב טראכט ער אז ער גייט עסן אדער מקטיר זיין חוץ למקומו, אויסער די פלאץ וואו מען דארף עס עסן אדער מקטיר זיין, איז דער קרבן פסול ואין בו כרת. אויב האט ער געטראכט אז ער גייט עסן אדער מקטיר זיין חוץ לזמנו, דעמאלטס איז עס פיגול וחייבין עליו כרת. ובלבד, שטעלט די משנה א תנאי, שיקרב המתיר כמצוותו, ס'מוז אבער זיין אז אויסער די מחשבת פיגול זאל אלע עבודות פון די דם געטוהן ווערן כמצוותו ס'זאל נישט זיין דא אריינגעמישט קיין שום אנדערע חיסרון, ווי די משנה וועט ווייטער מסביר זיין וואס הייסט ס'איז אריינגעמישט א אנדערע מין פראבלעם אויכעט און דעמאלטס איז עס נישט פיגול. משנה ד', כיצד קרב המתיר כמצוותו, וועלכן פאל איז דער מתיר געהעריג נתקרב געווארן כמצוותו און דעמאלטס וויבאלד ס'איז געווען א מחשבת פיגול איז דא דארט כרת, זאגט די משנה שחט בשתיקה. אויב בשעת די שחיטה האט ער נישט געטראכט קיין שום שלעכטע מחשבה, אבער קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו, ביי די קבלה, ביי די הולכה, און ביי די זריקה, דעמאלטס האט ער אינזין געהאט אז ער גייט עסן אדער מקטיר זיין חוץ לזמנו. או, נאך א פאל ווי ס'קען זיין קרב המתיר כמצוותו, ששחט חוץ לזמנו, ביי די שחיטה האט ער געטראכט אז ער גייט עסן אדער מקטיר זיין אויסער די באשטימטע צייט וואס די תורה האט געגעבן, און קיבל, בשעת'ן אננעמען די בלוט, והילך, בשעת'ן פירן, וזרק, און בשעת'ן שפריצן בשתיקה, האט ער געשוויגן, ער האט נישט געזאגט עפעס קיין שום פסול אדער פיגול. או, אדער ששחט, ער האט געשחט'ן די בהמה, וקיבל, אדער אנגענומען די בלוט, והילך, אדער געפירט די בלוט, וזרק, אדער געשפריצט די בלוט חוץ לזמנו, ס'הייסט ביי איינע פון די פיר עבודות, ווען מ'קען פסל'ען מיט א מחשבת פיגול, האט ער געהאט א מחשבת פיגול, אבער ביי די אנדערע עבודות האט ער גארנישט געטראכט. זהו שקרב המתיר כמצוותו, דאס הייסט אז דער מתיר איז נתקרב געווארן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און דעמאלטס איז עס פיגול און ס'איז יא דא כרת. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו, וועלכן פאל איז נישט די מתיר, די בלוט וואס דאס איז מתיר די קרבן באכילה, נתקרב געווארן אזוי ווי די באפעל און דעמאלטס איז עס נישט פיגול וואס ס'האט כרת? שחט חוץ למקומו, אויב בשעת די שחיטה האט ער געהאט א מחשבת חוץ למקומו, אז ער גייט עס עסן אדער מקטיר זיין אויסער די באשטימטע פלאץ, אפילו אויב קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו, ביי די אנדערע עבודות האט ער געטראכט א מחשבת פיגול פון חוץ לזמנו, אבער דאס הייסט נישט פיגול, ווייל ס'איז געווען דא אויך אריינגעמישט א מחשבת חוץ למקומו, וואס דאס איז נישט קיין פיגול. או, אדער, ששחט חוץ לזמנו, די ערשטע עבודה די שחיטה איז געווען מיט א מחשבת חוץ לזמנו, אבער קיבל והילך וזרק חוץ למקומו, ביי די אנדערע עבודות האט ער אינזין געהאט חוץ למקומו. איז ווייטער אריינגעמישט דא א צווייטע פראבלעם אויכעט אין די בלוט. או, אדער ששחט, ער האט געשחטן, אדער קיבל, אנגענומען די בלוט, אדער והילך, געפירט די בלוט, אדער וזרק, געשפריצט די בלוט, מיט א מחשבה פון חוץ למקומו, און די אנדערע עבודות זענען געווען מיט א מחשבת חוץ לזמנו. און די משנה לייגט צו נאך א פאל וואס ס'קען זיין לא קרב המתיר כמצוותו, הפסח והחטאת, וואס די זאכן ווערן אינגאנצן פסול אויב מ'האט עס געשחטן שלא לשמו. ששחטן שלא לשמן, וואס די שחיטה דערפון איז געווען שלא לשמן, ער האט געטראכט אויפן פסח אז ס'זאל זיין א עולה, אדער אויף א חטאת ס'זאל זיין א שלמים, וואס דעמאלטס איז עס אינגאנצן פסול, איז אפילו ס'איז געווען קיבל והילך וזרק חוץ לזמנו, אלע אנדערע עבודות זענען געווען מיט א מחשבת פיגול, קען דאס נישט זיין קיין פיגול ווייל ס'איז געווען אויך דא אריינגעמישט א מחשבת שלא לשמו.

און ס'איז נאר פסול, ס'איז נישט דא דערביי קיין כרת. משנה היי. ביז יעצט האט מען גערעדט אז ער האט ביי איין עבודה אינזין געהאט איין זאך און ביי א צווייטע עבודה האט ער אינזין געהאט א צווייטע זאך. יעצט געבט די משנה א פאל אז ביי די זעלבע עבודה ביים שעכטן אליין האט מען געהאט צוויי מחשבות. ער האט געטראכט לאכול כזית בחוץ, ער האט געטראכט קודם אז איין כזית פון די פלייש גייט ער עסן אינדערויסן,

ביי די אלע פעלער איז לא קרב המתיר כמצוותו ווייל מיט די מחשבת חוץ לזמנו איז אויך געווען אריינגעמישט א מחשבת חוץ למקומו, איז די הלכה פסול ואין בו כרת, ס'איז נאר פסול, ס'איז נישט דא קיין כרת ווער ס'וועט עס עסן. אמר רבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך נישט נאר אויף די משנה נאר אויך אויף די פריערדיגע משנה, ער שטעלט אראפ א כלל, זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, אויב די מחשבה פון חוץ לזמנו האט געפעדערט פאר די מחשבה פון חוץ למקומו, קוק איך אויף די ערשטע מחשבה און איך זאג דאס איז פיגול וחייבין עליו כרת, אפילו ער האט שפעטער ביי די זעלבע עבודה צו ביי א צווייטע עבודה אינזין געהאט א מחשבה פון חוץ למקומו, פאלט נישט אוועק די דין פיגול און ס'בלייבט ווייטער א איסור כרת אויף די פלייש. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, טאמער די מחשבה פון חוץ למקומו האט געפעדערט פאר די מחשבת הזמן, דעמאלט זאג איך אז עס איז פסול ואין בו כרת, און אפילו ער האט געטראכט שפעטער א מחשבה פון חוץ לזמנו, וועט עס אויכעט נישט באקומען קיין איסור כרת, אלץ קוקט מען אויף די ערשטע מחשבה. וחכמים אומרים, זה וזה, פסול ואין בו כרת, די חכמים איז די זעלבע ווי די תנא קמא, וואס זיי האלטן אז אפילו מען האט שפעטער געטראכט די מחשבה פון חוץ למקומו טוט עס אויכעט אוועק נעמען די איסור כרת. פירט די משנה אויס, לאכול, אויב האט מען אינזין געהאט צו עסן כחצי זית, איין האלבע כזית פלייש האט מען אינזין געהאט צו עסן חוץ לזמנו, ולהקטיר כחצי זית, א צווייטע האלבע זית האט מען אינזין געהאט אז מען גייט דאס מקטיר זיין חוץ לזמנו כשר, די קרבן ווערט אפילו נישט פסול, שאין אכילה והקטרה מצטרפין, ס'איז דאך נאר דא א חצי שיעור פון אכילה חוץ לזמנו, און א חצי שיעור פון הקטרה חוץ לזמנו, ס'קען זיך נישט צוזאמשטעלן די אכילה און די הקטרה, די אכילה פון די מענטש און די הקטרה פון די מזבח, אז ס'זאל פסל'ען דעם קרבן, ס'זאל הייסן, ווי ער האט געטראכט אויף א גאנצע כזית א מחשבת פיגול. זאגט די גמרא. ס'איז געשטאנען אין די משנה, איינע פון די פסולים איז ושלא רחוץ ידיים ורגליים, טאמער איינער האט געטון די עבודה און ער האט זיך נישט געהאט געוואשן די הענט און די פיס, איז זיין עבודה פסול. פון וואו לערנט מען עס ארויס? אתיא חוקה חוקה ממחוסר בגדים. מען לערנט ארויס א גזירה שווה, ביי מחוסר בגדים שטייט די ווארט חוקה, און ביים וואשן די הענט און די פיס שטייט אויכעט חוקה, פונקט ווי ביי מחוסר בגדים איז מען מחלל די עבודה, די זעלבע זאך ווען מען וואשט זיך נישט די הענט און די פיס. תנו רבנן. כהן גדול שלא טבל, די הלכה איז אז יום כיפור האט זיך די כהן גדול געדארפט פינף מאל טובל'ן, און צען מאל מאכן קידוש ידיים ורגליים, יעדע מאל מ'האט זיך איבערגעטוהן פון די בגדי זהב צו די בגדי לבן, פון די בגדי לבן צו די בגדי זהב, האט מען געדארפט צוויי מאל מקדש זיין די הענט און די פיס, און איין מאל זיך טובל'ן. זאגט די גמרא א כהן גדול וואס ער האט זיך נישט געטובלט אדער ושלא קידש בין בגד לבגד צווישן איין בגד און די אנדערע בגד ובין עבודה לעבודה צווישן איין עבודה און די אנדערע ועבד און ער האט געטוהן זיין עבודה אזוי עבודתו כשרה בדיעבד איז די עבודה כשר אפילו ער האט זיך נישט געוואשן די הענט און די פיס. ואחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית, אויב אבער א כהן גדול יום כיפור אדער א כהן הדיוט א גאנץ יאר האט זיך נישט געוואשן גלייך אינדערפרי די הענט און די פיס ועבד און געטון די עבודה עבודתו פסולה, דארט איז די עבודה יא פסול ווי מען האט פריער ארויסגעלערנט א גזירה שוה פון מחוסר בגדים אז אז מען וואשט זיך נישט די הענט און די פיס פונעם כיור איז די עבודה פסול. אמר ליה רב אסי לרבי יוחנן מכדי, לאמיר אריין קלערן, חמש טבילות די פינף טבילות ועשרה קידושין און די צען קידוש ידיים ורגליים וואס ס'שטייט ביים כהן גדול יום כיפור דאורייתא, דאס איז דאך א תורה'דיגע זאך, וחוקה כתיב בהו, ס'שטייט אין די פרשה אין פרשת אחרי די ווארט חוקה, וואס דאס מיינט אז ס'דארף מעכב זיין, אויב אזוי ליעכבו, פארוואס איז געשטאנען פריער אין די ברייתא אז אן א טבילה און אן קידוש ידיים ורגליים, ווילאנג ס'איז נישט די ערשטע קידוש ידיים ורגליים איז די עבודה כשר, זאל איך זאגן אז ס'איז מעכב און ס'איז פסול? אמר ליה, האט אים רבי יוחנן געענטפערט, אמר קרא ס'שטייט אין פסוק ולבשם, ס'שטייט אינעם זעלבן פסוק פון קידוש ידיים ורגליים יום כיפור שטייט די ווארט ולבשם, פון דעם לערנט מען ארויס וויבאלד ס'שטייט אין יענע פסוק צוויי מאל די ווארט לבישה, ס'שטייט ילבש און ס'שטייט ולבשם, זאג איך לבישה מעכבת, נאר די אנטוהן די קליידער, דאס איז מעכב, טאמער ס'זאל אים פעלן איינע פון די בגדים וועט די עבודה זיין פסול. ואין דבר אחר מעכב, א צווייטע זאך, אפילו ס'שטייט אין יענע פסוק, איז עס אבער נישט מעכב, ממילא איז דער קידוש ידיים ורגליים און די טבילה פונעם כהן גדול יום כיפור נישט מעכב. צהבו פניו. רב אסי איז זייער צופרידן געווען מיטן תירוץ, ס'האט אים אויפגעלאכטן די פנים פאר שמחה. אמר ליה, האט אים רבי יוחנן געזאגט, זיי נישט אזוי פרייליך, וו אאופתא כתבתי לך, איך האב דיר געשריבן א אות וו אויף א באלקן וואס איז פול מיט ליניעס און מען דערקענט נישט אפילו דעם אות וואס איך האב דיר געשריבן, אין אנדערע ווערטער, די תירוץ איז נישט קיין גוטע תירוץ, ווייל אי הכי, אויב אזוי, אז די אלע טבילות און קידוש ידיים ורגליים פון יום כיפור, זענען נישט מעכב דצפרא נמי, זאל די קידוש ידיים ורגליים פון צופרי אויך נישט מעכב זיין, און למעשה האבן מיר געלערנט פריער אז א כהן גדול וואס האט זיך נישט מקדש געווען די הענט און די פיס יום כיפור אינדערפרי איז זיין עבודה פסול. זאגט די גמרא אמר חזקיה, מען קען דאס פארענטפערן, אמר קרא ס'שטייט א פסוק והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדורותם, שטייט ביי די פרשה פונעם כיור אז דאס וואשן פון די הענט און פון די פיס זאל זיין א חק עולם פאר אים, פאר אהרן און פאר זיינע קינדער אויף אייביג. זאג איך דבר אזא מין זאך וואס דאס הייסט זיך וואשן די הענט און די פיס אינדערפרי, המעכב בזרעו וואס דאס איז מעכב ביי זיינע קינדער ביי די כהנים הדיוטים, מעכב בו דאס איז מעכב אויכעט ביים כהן גדול א גאנץ יאר און יום כיפור אייביג איז זיין עבודה פסול אויב ער האט זיך נישט געוואשן די הענט און די פיס, דבר שאינו מעכב בזרעו א זאך וואס איז נישט מעכב ביי זיינע קינדער וואס דאס איז די טבילה, און די איבריגע קידושי ידיים ורגליים פון יום כיפור, אינו מעכב בו, דאס איז נישט מעכב ביים כהן גדול. ר' יונתן אמר מהכא, איך האב א אנדערע פסוק פון וואו איך לערן עס ארויס, ס'שטייט ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו, שטייט ביים כיור, אז משה רבינו וואס ער האט געטון די עבודה ביים שבעת ימי המילואים, און אהרן און זיינע קינדער זיי דארפן זיך ארויסוואשן פונעם כיור. שטעל איך צו, אהרן צו זיינע קינדער. דבר המעכב בבניו, דער ערשטער קידוש ידיים ורגליים אינדערפרי וואס דאס איז מעכב ביי די כהנים הדיוטים מעכב בו דאס איז מעכב ביי אהרן הכהן אליין. דבר אזא זאך שאינו מעכב בבניו וואס איז נישט מעכב ביי זיינע קינדער, ווייל די איבעריגע קידושים ידיים ורגליים פון יום כיפור איז דאך גייט דאך נישט אן ביי די כהנים הדיוטים, אינו מעכב בו איז אויכעט נישט מעכב ביי אהרן הכהן אליין און אפילו ער האט עס נישט געוואשן איז זיין עבודה כשר. שטעלט זיך די גמרא רבי יונתן וואס ער האט ארויסגעלערנט פון ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו מאי טעמא לא אמר מדחזקיה פארוואס האט ער עס נישט ארויסגעלערנט פון די פסוק וואס חזקיה האט געזאגט והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדורותם אמר לך ער זאגט דיך ההוא לדורות הוא דכתיב יענע פסוק קומט פשוט לערנען אז לדורות עולם דארף מען זיך אייביג וואשן פונעם קיער און נישט נאר דעמאלטס אין די צייטן פון משה רבינו קען מען נישט פון דארט ארויסלערנען דעם לימוד ואידך און דער אנדערער, חזקיה, מאי טעמא לא אמר מהאי, פארוואס האט ער נישט ארויסגעלערנט פונעם פסוק פון רבי יונתן, פון ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו? זאגט די גמרא מיבעי ליה ער דארף האבן דעם פסוק לכדרבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, כל כיור, יעדע כיור שאין בו ס'איז נישט דא דארטן גענוג וואסער כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, ס'איז נישט דא דארטן גענוג וואסער אז פיר כהנים זאלן זיך קענען ארויסוואשן די הענט און די פיס פון דעם, אין מקדשין בו קען מען עס נישט נוצן פאר קידוש ידיים ורגליים שנאמר ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו און זיינע צוויי זין וואס זענען געבליבן לעבן אלעזר און איתמר זעהן מיר אז ס'דארף זיין גענוג פאר פיר מענטשן. זאגט די זוהר הקדוש. ומוראכם וחתכם יהיה, די אייבערשטער האט געזאגט פאר נח אז זיין פארכט וועט זיין אויף אלע אנדערע ברואים, מכאן ולהלאה, פון יעצט, פון די מבול און ווייטער, יהא לכון דיוקנין דבני נשא, וועט איר האבן א צורה, א אויסזען, א געשטאלט פון מענטשן, דהא בקדמיתא, ווייל פארדעם, לא הוו דיוקנין דבני נשא האבן זיי נישט געהאט קיין אויסזען פון מענטשן, ווייל די דור המבול איז געווען זייער זינדיג, האט מען אוועקגענומען פון זיי די צלם אלקים, און די חיות האבן זיך נישט געפארכט פון זיי, אבער יעצט האט מען עס צוריקגעשטעלט אין פלאץ, תא חזי קום און זע, בקדמיתא כתיב, אנהייב שטייט בצלם אלוקים עשה את האדם, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש מיט א צלם אלוקים, וכתיב בדמות אלוקים עשה אותו, כיוון דחטו וויבאלד די מענטשן האבן אבער געזינדיגט, אשתנו דיוקנייהו מההוא דיוקנא עלאה, זענען זייער צורה איז געווארן פארענדערט פון די אויבערשטע צורה, ואתהפכו און ס'האט זיך איבערגעדרייט די טבע, אינון למדחל מקמי חיון ברא, אז זיי די מענטשן האבן געציטערט פון די חיות פון גאס.

זייער אויסזען פון זייערע אויגן האט זיך געטוישט צו א צווייטע מין אויסזען, ואתהפך און ס'האט זיך געטוישט די טבע, דבני נשא, אז די מענטשן זעאן ודחלין, ציטערן און האבן מורא מקמי שאר בריין פון די אנדערע באשעפענישן. תא חזי קום און זע, כל אינון בני נשא דלא חטאן קמי מאריהון, די אלע מענטשן וואס זיי זינדיגן נישט פאר זייער באשעפער, ולא עברין על פקודי אורייתא זענען נישט עובר אויף די מצוות פון די תורה, זיו דיוקנא דלהון לא אשתני, זייער אויסזען, זייער געשטאלט, ווערט נישט אנדערש מחיזו דדיוקנא עלאה, זיי האבן נאך אלץ דעם צלם אלוקים, וכל בריין דעלמא זעאן ודחלין קמיה, אלע בריות פון די וועלט ציטערן פון פאר אזא מענטש. ובשעתא דבני נשא עברין על פתגמי אורייתא, אבער ווען מענטשן זענען עובר אויף די ווערטער פון די תורה, אתחלף דיוקנא דלהון טוט זיך טוישן זייער צורה, וכלהו זעאן ודחלין מקמי בריין אחרנין, און די אלע מענטשן הייבן אן ציטערן און מורא האבן פון די אלע אנדערע באשעפענישן. בגין דאתחלף דיוקנא עלאה ואתעבר מנייהו ווייל ס'האט זיך אפגעטון און איז אוועק געגאנגען פון אים די אויבערשטע צורה כדין דעמאלטס שלטי בהו חיות ברא די אלע חיות פון אינדרויסן קענען געוועלטיגן אויף די מענטשן דהא לא חמו בהו זיי זעהן דאך נישט אין דעם מענטשן ההוא דיוקנא עלאה כדקא חזי זיי זעהן נישט דעם צורה עליונה אזוי ווי ס'פאסט ווען אז אידן מענטשן זאלן האבן א צלם אלוקים ועל כן השתא יעצט, כיוון דעלמא אתחדש כמלקדמין, נאכן מבול, איז דאך די וועלט געווארן צוריק באנייט אזוי ווי אמאל, בריך לון ברכתא דא האט זיי דער אייבערשטער געבענטשט מיט די ברכה, ושליט לון על כלא האט זיי געמאכט געוועלטיגן אויף אלע, כמה דאת אמר אזוי ווי ס'שטייט ובכל דגי הים בידכם נתנו, אפילו אלע פיש פונעם ים זענען איבערגעגעבן געווארן צו די מענטשן אין די הענט, ואפילו נוני ימא, די חידוש איז אפילו די פיש, וואס זיי זענען נישט געראטעוועט געווארן דורך נח, זיי האבן אליין איבערגעלעבט אין די וואסערן,

זאגט דער מחבר אין שלחן ערוך אבן העזר, סימן כא, צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד, א מענטש דארף זיך זייער זייער דערווייטערן פון פרויען, און ווי דער בית שמואל זאגט אז פאר דעם שטייט מאוד מאוד ווייל דאס איז א זאך וואס נפש האדם טוט גליסטן צו דעם, ממילא האט מען געדארפט זייער אנזאגן ואסור לקרוץ בידיו, מען טאר נישט מאכן סימנים, ווינקען, מיט די הענט, או ברגליו אדער מיט זיינע פיס, ולרמוז בעיניו, מיט די אויגן, לאחת מהעריות, ואסור לשחוק עמה, מען טאר נישט לאכן מיט איר, להקל ראשו כנגדה, זיך פירן לייכטזיניג אקעגן איר, או להביט ביופיה, אדער איינקוקן אין איר שיינקייט. זאגט דער מחבר ווייטער, אין שואלים בשלום אשה כלל, מען טאר זיך בכלל נישט נאכפרעגן און די מען טאר נישט בכלל גריסן א פרוי, ווי די מחבר לייגט צו, אפילו דורך א שליח טאר מען נישט שיקן א גריס פאר א פרוי, אפילו דורך איר מאן טאר מען נישט שיקן א גריס, פון די מאן מעג מען אבער יא פרעגן ווי אזוי וואס די פרוי מאכט. זאגט דער מחבר ווייטער, המחבק, אז איינער נעמט ארום און מנשק אדער ער קישט אחת מהעריות שאין ליבו נוקפו, וואס איז נישטא קיין יצר הרע אויף זיי, כגון אחותו הגדולה זיין גרויסע שוועסטער ואחות אביו זיין טאטעס שוועסטער, הרי זה מגונה ביותר דאס איז זייער א שאנדפולע אקט, און דבר איסור הוא ס'איז אויך א איסור, און מעשה טיפשים, נאר טיפשים פירן זיך אזוי, שאין קריבין לערווה כלל, מ'טאר זיך בכלל נישט גענענען צו א ערווה, חוץ מהאב לבתו, אויסער א טאטע צו א טאכטער, והאם לבנה, און א מאמע צו איר זון. און ווי די מפרשים זאגן אז הוא הדין א אייניקל אדער א קליינע שוועסטער. זאגט דער מחבר ווייטער אין סימן כ"ב, אסור להתייחד, טאר נישט זיין אליין אין א שטוב, עם ערווה מהעריות מיט איינע פון די עריות, בין זקנה סיי זי איז אלט בין ילדה סיי זי איז יונג, שדבר זה גורם לגלות ערווה דאס קען צוברענגען אז מען זאל עובר זיין אויף גילוי עריות, חוץ מהאם עם בנה, א מאמע מיט א זון מעגן זיין ביחוד והאב עם בתו, און א טאטע מיט א טאכטער. זאגט דער מחבר דוד ובית דינו דוד המלך און זיין בית דין ווען עס איז געווען די מעשה פון אמנון און תמר גזרו האבן זיי גוזר געווען על יחוד פנויה הגם א פנויה איז נישט פון די עריות זי איז נישט קיין אשת איש האט מען גוזר געווען אז מען טאר זיך נישט מתייחד זיין מיט איר ואף על פי שאינה ערווה זאגט דער מחבר ווייטער כל המתייחד עם אשה שאסור להתייחד עמה טאמער איינער האט זיך מתייחד געווען מיט א פרוי וואס ער טאר נישט זיין ביחוד מיט איר, בין ישראלית סיי זי איז א אידישע פרוי בין גויה, מכין שניהם מכת מרדות געבט מען זיי ביידע מכת מרדות, וואס דאס קומט דאס איז קלעפ וואס קומט זיך פאר איינער וואס איז עובר אויף א איסור דרבנן, און מכריזין עליהם און מען רופט אויס אויף זיי אז מען האט זיי געגעבן די מלקות ווייל זיי האבן עובר געווען אויף איסור יחוד, חוץ מאשת איש, טאמער איינער האט זיך מייחד געווען מיט א אשת איש, איז דא א חשש אז טאמער מען וועט איר געבן מלקות וועלן מענטשן מיינען אז זיי האבן למעשה מזנה געווען, און מען וועט ארויסלאזן א קול אויף די קינדער פון די פרוי אז זיי זענען ממזרים. און אפילו מען רופט אויס אז מען האט זיי נאר געשלאגן וועגן יחוד, קען זיין אז איינער וועט הערן אז זיי האבן באקומען מלקות און ער וועט נישט הערן די חלק אז זי האט באקומען די מלקות נאר וועגן יחוד און נישט אויף די מעשה העבירה גופא. איז כדי מען זאל נישט ארויסציען קיין חשש קיין לעז ממזרות אויף די קינדער, האבן די חכמים געזאגט אז ביי א אשת איש וואס האט זיך מייחד געווען טוט מען נישט געבן קיין מלקות. ביי די מוסר לערנט מען פון שערי קדושה פון ר' חיים וויטאל. כל הנאות וטובות העולם הזה, די אלע הנאות און גוטסקייטן פון די וועלט, הבל הם ומעשה תעתועים, ס'איז אלעס פוסטע נארישקייטן, ולמה תתגאה על הבריות, פארוואס האלטסטו דיך גרעסער ווי אנדערע מענטשן? אם בקומה זקופה, דו האסט א העכערע געשטאלט, כולם נבראו בצלם אלקים כמוך, אלע מענטשן זענען באשאפן געווארן מיטן זעלבן צלם אלקים ווי דיר. ואם במשפחה, דו שטאמסט פון א גרעסערע יחוס, כולנו בני איש אחד נחנו, אונז שטאמען אלע פון די זעלבע מענטשן בני אברהם יצחק ויעקב. ואם בעושר אז דו האלטסט זיך גרויס מיט דיין רייכטום, כמה ריקים ופוחזים ממך עשירים יותר ממך, ס'איז דא אסאך ליידיגייערס, מענטשן וואס זענען נישט אזוי קלוג ווי דיר, און זיי זענען רייכער פון דיר, דאס איז נישט קיין סימן אויף גארנישט. ועוד און נאך א זאך, כי השם מוריש ומעשיר, דער אייבערשטער איז דער וואס ער מאכט ארעם און ער מאכט רייך, ער קען דיך מאכן ארעם און ער קען א צווייטן מאכן רייך, ואל יתהלל עשיר בעשרו, א עשיר האט זיך נישט וואס צו בארימען מיט זיין עשירות, כי אולי עושר שמור לבעליו לרעתו, ס'איז נאר א נסיון פאר אים, מ'וויל זען ווי אזוי ער געט זיך אן עצה דערמיט און דאס וועט אים צוברענגען נסיונות, ממילא קומט אויס אז די גאנצע פארמעגן איז א שלעכטע זאך פאר אים. ואם בשררה וכבוד, טאמער דו האלטסט דיך גרויס מיט דיין כבוד וואס דו האסט און דיין הערשאפט, כמה בזויי המשפחה שולטים בעולם, ס'דא אסאך הערן וואס זיי זענען פון די נידריגסטע משפחות, ס'איז אויך נישט קיין ראיה אויף דיין חשיבות, כמו שכתוב, תחת עבד כי ימלוך. איינע פון די זאכן וואס מענטשן רעגן זיך איז אויב א עבד ווערט א קעניג, זעמיר עס איז דא אזא מין זאך אז א עבד זאל ווערן א קעניג, ועוד כי העושר והכבוד מלפניו, עשירות און כבוד קומט נאר פונעם אייבערשטן, והוא משפיל גאים עדי ארץ, די אייבערשטער ווארפט אראפ די גרויסהאלטערישע ביזן ערד. ואם בחכמה, טאמער דו האלטסט דיך גרויס מיט דיין קלוגשאפט, כמה חכמים גדולים, ס'איז געווען גרויסע חכמים נטרדו וואס זענען פארוואגלט געווארן מהעולם הזה ומהעולם הבא, כענין דואג ואחיתופל וירבעם, ס'מיינט נאך נישט אז דו וועסט בלייבן גרויס, ובידו יתברך להסיר שפה לנאמנים, דער אייבערשטער קען אוועק נעמען דעם שפראך פון נאמנים, פון ערליכע מענטשן, פון קלוגע מענטשן, וטעם זקנים יקח, ואל יתהלל חכם בחכמתו, א חכם האט זיך נישט וואס צו בארימען מיט זיין חכמה. ואיך תתגאה, ווי אזוי קענסטו דיך גרויס האלטן, ותחילתך, דיין אנהייב, נולדת, ביסטו געבוירן געווארן מטיפה סרוחה, און ממעבר השתן, ווי די שתן גייט אדורך נכנסת ויצאת פון דארט ביסטו אריין און ארויס, בושה וכלימה אתה בחייך, ביסט א שאנדע ביים לעבן, רמה ותולעה במותך ביים שטארבן ווערט מען פארוואנדלט צו א עסן פאר די ווערים, ואף כי עפר אתה ואל עפר תשוב והיו כלא היו, דו ביסט געמאכט פון ערד דו גייסט צוריק צו ערד דו ווערסט צוריק אזוי ווי דו ביסט, ס'ווערט אויס אינגאנצן. איז ואיך תכעס על זולתך, ווי קענסטו דיך אויפרעגן אויף א צווייטן, ולא תכעס עליך, און דו רעגסט דיך נישט אויף דיר אליין, שאתה בעצמך, דו, פאר דיר אליין, טורף נפשך באפיך, מיט דיין צארן טוסטו אוועקכאפן דיין נפש, ועובד עבודה זרה בכעסך, ווען א מענטש איז אין כעס איז כאילו ער דינט עבודה זרה, ואתה מכעיס את קונך, דו דערצערנסט דעם אייבערשטער מיט דעם, ועתיד ליפרע ממך, ער גייט באשטראפט ווערן פון דיר. ואיך תקפיד על הבלי העולם הזה וסופך למות, ווי קענסטו מקפיד זיין אויף די נארישקייטן פון די וועלט, און די סוף איז אז דו גייסט סיי ווי שטארבן, ורוח עבר בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו, רואיו יאמרו איו, די אלע וואס האבן געזען דעם מענטש וועלן זאגן ווי איז ער, ער איז שוין נישט דא, ער איז א פארגאנגענהייט. ואיך תתעצב, וויאזוי קענסטו זיך אויפרעגן על עולם, וויאזוי קענסטו זיין טרויעריג אויף א וועלט שאינו שלך וואס באלאנגט נישט פאר דיר, ולא תתעצב און דו ביסט נישט טרויעריג על פרידת נפשך מגופך, אויף דעם וואס דיין נפש שיידט זיך אפ פון דיין גוף, ברתת וזיע, ואימה חשכה נופלת עליו, ווען א מענטש שטארבט. ואיך תחמוד וויאזוי קענסטו גליסטן לצבור זהב צאמצוקלויבן גאלד ולבנות בתים ועליות מרווחה בויען שיינע גרויסע הייזער והוא לקברות יובל און דערווייל דער מענטש וועט ארויסגעפירט ווערן אין בית הקברות אמה על אמה ברום אמה בארץ תחתית ט'מען אריינלייגן דארט אין א גריב וואס איז גרויס א אמה על אמה מיט די הויעכקייט פון א אמה ומאומה אין בידך ער וועט נישט גארנישט מיטנעמען מיט זיך ועזבת לאחרים חילך דיין גאנצע פארמעגן לאזט איבער פאר אנדערע מענטשן ולמה תיגע להעשיר פארוואס זאלסטו דיך מוטשן צו פארשאפן רייכקייט, והכל תלוי במזל, אלעס ווענדט זיך סייווי אין א מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל.